טייערע ברידער גוטע פריינד, די וואך די ערב שבת איז די שבת פון מדת הרחמים, פרשת כי תשא לערנט מען טאקע זייער אסאך שווערע זאכן, חטא העגל און אזוי ווייטער, אבער די עיקר איז א איד, א איד וואס זוכט פנימיות התורה, א איד וואס זוכט ליכטיגקייט, פרייט זיך זיכער זייער פרייליך אין אזא שבת אז מען לערנט. ויעבור ה' על פניו ויקרא השם השם קל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע וחטאה ונקה וואס הייסן די י"ג מידות הרחמים ס'איז דאך א געוואלדיגע אור ס'איז דאך א געוואלדיגע ליכטיגקייט א געוואלדיגע דרך צו לעבן א געוואלדיגע דרך צו וויסן גאט מיין הודיעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך דאס איז דאך סך הכל די סיכום הפסוק וואס א איד זוכט וואס די זוהר הקדוש זוכט וואס די מורה נבוכים זוכט וואס אלע וואס זוכן ידיעת השם שטייט קלאר און באריכות וועגן דעם אלע זענען עוסק גאר שטארק אין די י"ג מידות הרחמים יעדער איינער לפי דרכו יעדער איינער לפי השגתו דאס הייסט הודיעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך לא פחות ולא יותר. און ס'איז אויך וואס אונז האלטן באמת אין אונזער שיעור דא אין זוהר פרשת אמור אויפן סדר המועדים וואס שטייט דארט די ענין פון רחמנות אונז לערנען די מצוה פון אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד אונז האבן געזעהן אז אויף די פשט איז די מצוה געבויט אויף רחמנות אז מ'זאל רחמנות האבן אויף די בהמה זאל נישט זעהן די מאמע זאל נישט זעהן ווי מ'הרג'עט איר זון אין פראנט פון איר, אונז האבן גערעדט לעצטע וואך א ענין אין דעם. איז דאך דא ווייטער א גילוי מען דארף פארשטיין אז עס איז נישט כפשוטו, די זוהר וויל זייער שטארק מעמיק זיין אין דעם, אונז האבן עס אנגעהויבן צו טון לעצטע וואך, די זוהר וויל זייער שטארק מעמיק זיין אין דאס רחמנות איז נישט סתם, נישט פשט אז מען פשוט מען קערט וועגן די בהמה, אוודאי דארף מען קערן וועגן די בהמה אויך, אדם ובהמה תושיע ה', ס'איז דאך געווען די התחלה פון די גאנצע ענין, אבער דא איז דא א טיפע, א גרעסערע טיפקייט, א גרעסערע עומק וואס מען קען אנקומען. די הבנה יותר עמוקה, הבנה יותר מדוייקת, מער פונקטליך, מער ריכטיג, מער געטליך, מער קלאר פארשטיין וואס ס'מיינט צו האבן רחמנות, וואס ס'מיינט זיך צו פירן מיט רחמנות, וואס ס'טוט אויף זיך צו פירן מיט רחמנות. דאס איז די זאך וואס די זוהר איז זייער שטארק דא עוסק מברר צו זיין אין די סוגיא פון אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. און דער זוהר טרעפט, דער זוהר איז עס תולה אין די ענין פון ביום אחד. האבן געלערנט לערנט דאס די סוגיא וואס אונז כעלער גייען ארום א גאנצע צייט, דער זוהר מוטשעט זיך אז אויב ס'זאל גיין פשוט על פי פשט אז די קינד זאל נישט זען ווי די מאמע, מאמע זאל נישט זען ווי מען הרג'ט די קינד, איז דאך נישט שייך צו יום אחד, מ'דארף שטיין זה בפני זה, וואלט געדארפט שטיין באותו מקום באותו זמן אזוי ווייטער, ס'איז דאך נישט תלוי אין א יום, וואס איז די יום אחד, און די זוהר נוצט די יום אחד אלס א ברידזש. יום איז איינע פון די גרויסע ברידזשעס גאנץ זוהר הקדוש און גאנצע וועלט און די גאנצע וועלט איז געקומען צו זוכן ברידזשעס ברידזשעס דא שטייט אין פריערדיגע קבלה ס'איז דא עיין בית גשרי החסד די שם עיין בית די שם ע"ב איז דא צוויי און זיבעציק ברידזשעס וואס הייסט ברידזשעס גייען איבער די וואסער וואס הייסט די וואסער וועלכע וואסער דארף מען איבערגיין מיט א ברידזש, מ'דארף קענען מאכן א טרעפן א בריק פון וואו איך בין ביז וואו גאט איז, ס'איז א גרויסע בריק, די וועלט איז א ווי שטייט גשר צר, די גשר צר איז ווי אזוי מ'קומט פון די וועלט מן העולם ועד העולם, ווי אזוי טרעפט מען א וועג פון רחמנות שבעולם הזה צו געטליכע רחמנות, וואס מיינט עס פארוואס דארף מען בכלל געטליכע רחמנות, דאס דארף מען דאך ארויס לערנען דא, מ'דארף דאך פארשטיין פארוואס מ'דארף עס בכלל, וואס מיינען אונז בכלל ביי דעם, מ'דארף טרעפן א ברידזש, כ'וועל אנקומען שנעל צו די נקודה, איך פרוביר אנצוקומען שנעל צו די נקודה, אבער די די ברידזש וואס די זוהר נוצט, איינע פון די גרויסן ברידזשעס, איינע פון די גרויסע גשרי החסד, איינע פון די גרויסע ברידזשעס וואס איז דא אין אין זוהר איז דער וועג פון לערנען תורה און זוהר'ס וועג פון מקיים זיין מצוות, איז די ברידזש וואס הייסט יום, זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו, זאגט די זוהר שפעטער, נגילה ונשמחה בו וועמען? פרעגט שוין די מדרש, בו ביום אדער בו בה'? די טייטש אז היום דאס איז א זאך וואס קען זיך אנטייטשן בו ביום, עס קען זיך אנטייטשן בו בשם, דאס זענען ביידע טייטשן, היום איז אזא סארט זאך, א אזא סארט סימן, באמת יעדע זאך אין די וועלט איז אזא סארט סימן, אבער יום איז א ספעציעלע סימן, וואס ס'קען אונז נעמען פון א טאג, ביז יום אחד, כ'מיין אזוי מיינט מיינט עס דאס, עס שטייט נישט דא קלאר, אבער יום אחד איז א יום אחד יוודע לה' יא, יום אחד יום של ה' אחד. לא תשחטו ביום אחד, א יום אחד, דאס איז א, דאס איז א מדריגה בפני עצמו, דאס איז א א יום וואס ברענגט אונז צו יחוד השם, א יום וואס ברענגט אונז צו צו השם אחד, און די טייטש על פי זוהר איז אז יום איז מרמז צו ספירה, יום איז דאך א וועג פון זאגן שבעת ימים, וואס זענען דאך די זיבן ספירות, און פשט אז מ'מיינט דא באמת א ספירה, מ'מיינט נישט כפשוטו די יום, דאס איז א רמז, דאס איז די תורה זאגט ביום אחד, דאס איז די הלכה איז ביום אחד, דאס וויל אונז מעורר זיין אז מ'דארף דא גיין טיף, עס איז נישט סתם דורך טרעפן רחמנות אויף די בהמה אוודאי דאס אויכעט, נאר מען דארף גיין טיפער. איז לאמיר פרובירן צו זאגן די עיקר ווארט, צוויי דריי ווערטער וואס איך פארשטיי אז נאר וואס מען דארף גיין טיף אין רחמנות, וואס איז די זאך, נישט נישט סתם מאכן זאכן מיסטיש, נישט סתם זאגן מען דארף זיין דבוק אין גאט, מען ווייסט דאך נישט וואס דאס מיינט, מען דארף דאך קענען ארויס האבן קלאר, מען דארף דאך האבן הלכה למעשה, א עבודה למעשה, מען דארף דאך וויסן וואס מען טוט, וואס מען זאגט דא. פרובירן צו זאגן די הבנה, עפעס א שטיקל הבנה. און דאן צוריק קומען צו די דרושים פון די זוהר וועגן די יום און די תענית חלום אלע מיני זאכן וואס די זוהר ברענגט דא אריין. די ערשטע זאך וואס איך וויל זאגן איז אז ס'איז נישט גענוג פאר א איד פאר א מענטש צו האבן מענטשליכע רחמנות. א מענטש דארף האבן געטליכע רחמנות. וואס מיין איך צו זאגן מיט דעם? יעדער איינער קען די ספר פון די רמ"ק, ס'הייסט תומר דבורה, בעיקר די ערשטע פרק, די ערשטע צוויי פרקים דארט, ס'איז בעצם א פירוש אויף י"ג מדות של רחמים, יא, ער גייט אויף די י"ג מדות וואס שטייט אין מיכה מי אל כמוך נושא עון, עובר על פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם, דאס זענען די דרייצן מדות, וואס זיי ווייזן אויף די דרייצן מדות של רחמים. אין אנדערע לבוש אין אנדערע פירוש. און דער רמ"ק הייבט אן און זאגט אז א איד דארף זיין בדוגמת המרכבה עליונה, ער דארף זיין בדוגמת צלם אלהים, דאס הייסט אין די מידות פון כביכול פון גאט, אזוי ווי די גמרא זאגט, ווי אזוי קען מען זיך מדבק זיין אין גאט, וואס מיינט זיך, וואס מיינט דביקות, מ'דארף עומד זיין אויף די גמרא, ס'איז אזוי טיף אז מען זאגט אזויפיל נארישע בעיבי'שע פשטים אין דעם, יעדער איינער זאגט עס צומישט זיך וויאזוי איז א איד דבוק אין גאט וואס מיינט עס הידבק בהקדוש ברוך הוא הידבק במידותיו מה הוא רחום אף אתה רחום דאס איז די עיקר רחום חנון ס'דא אפשר נאך מידות אבער דאס זענען די עיקר מידות וואס ס'שטייט אויף דעם הידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא מה הוא רחום אף אתה רחום און דא איז דא א שאלה וואס כ'וויל זייער קלאר צונעמען די צוויי צדדים פון די שאלה. עס פארשטייט יעדער איינער, איך ווייס יעדער איינער, דארף פרעגן א גוי'אישע סתם א אטעאיסטישע בעל מוסר אויב ס'איז דא אזא זאך, איך ווייס נישט פונקט אויב ס'איז דא אזא זאך, אויב ס'איז דא אזא זאך, פרעגן, דו האלטסט פון מדת הרחמנות? זאגן יא אוודאי, מדת הרחמנות איז א מידה נאצלת, א הייליגע מידה, ס'איז א איידעלע מידה, א יעדער מענטש דארף זיך פירן, זיך מתנהג זיין מיט מדת הרחמנות. מ'דארף א גאט פאר דעם ניין דאס איז א מענטשליכע זאך ווי יעדער איינער פארשטייט רחמנות איז א גוטע זאך רחמנות איז א איז א מידה נעלה א העכערע מידה א מידה טובה דאס איז א מענטשליכע זאך אבער למעשה פאדערט זיך רחמנות ווי פאדערט זיך רחמנות ווי פיל קען מען שוין אנהייבן צו דן זיין דאס איז שוין נאך נאך פרטים פארשטייט זיך אויך אין תומר דבורה איז דא פרטים אפשר נישט אלעמאל דארף מען רחמנות און אזוי ווייטער אבער עס איז דא מרחם על אכזרים, אלע מיני פרטים וואס מען קען טראכטן ווען נישט רחמנות האבן, אבער די עצם מידה משובחת פון רחמנות איז דאך א מידה משובחת, מענטשליכע מידה משובחת. אזוי ביי אזוי, און עס איז דא מענטשן וואס פארשטייען עס אזוי, און עס איז מרפסן איגרא. אויב אזוי פארוואס דארף מען ברענגען א גאנצער גאט, רבונו דעלמא כולא, פארוואס דארף מען נאכמאכן גאט כדי צו האבן אביסל רחמנות, א מענטש קען זיך נישט זאגן מה

פשטנים פארשטיין כולי אזוי די גמרא זאגט וואס מיינט זיך הידבק במידותיו ס'מיינט צו זאגן האב רחמנות אין אנדערע ווערטער לאז אפ די מידותיו ס'איז א דרש אינטערעסאנטע דרש אבער ס'מיינט צו זאגן בעיקר האב רחמנות זיי א מענטש זיי פיר זיך מיט מידות טובות און פארוואס דארף מען עס זאגן אזא מאדנע וועג כ'ווייס נישט מ'האט נישט געטראפן קיין מ'האט נישט געטראפן קיין מקור אין די תורה פאר פאר מידות טובות האט מען געזאגט אז ס'שטייט הידבק במידותיו אזוי אזוי איז לכאורה די פשוט'ע מובן און ס'איז ממש איך גלייב נישט אז מען קען מען קען שלאפן רואיג מיט אזא פשט, מען קען נישט מען קען נישט מקבל נישט מתקבל על הדעת אזא פשט, ולא עוד און איך וועל זאגן נאך טיפער, ס'איז דא מענטשן וואס לערנען טאקע די ספר תומר דבורה און זיי לערנען עס אלס א מוסר ספר, וויל דיך מען זוכט איינער וואס איז מעורר אויף די ענין פון מידות טובות פון רחמנות פון ארך רוח און אזוי ווייטער. איז דא א ספר ווי ס'איז דא פארשידענע ספרים רעדן איינע פון די ספרים וואס רעדן די מאסט עקסעלענט ספרים איינער זוכט א ספר אויף וואס מיינט צו זיין א ענו א סבלן א רחמן א בעל ארך אפים בעל ארך רוח נושא עון די מידות איז די תומר דבורה איינע פון די שארפסטע און איינע פון די שטערקסטע איינע פון די קלארסטע ספרים וואס רעדן ארום די מידות איז דא אסאך מידות איז דא ספרים וואס רעדן גוט וועגן מידת התמדת התורה איז דא ספרים וואס רעדן גוט וועגן תפילה אויב איינער זוכט א גוטע ספר אויף מידות טובות איז די ערשטע פרק תומר דבורה ממש ספר מופלא בענין זה דאס איז דאס איז מוסכם איז איך טו א שאלה דא וואס איז טאקע פשט ווי איז געקומען דאס אז תומר דבורה געשריבן א מקובל רמק קען נישט גיין אין סטאף יא אין די היינטיגע תומר דבורה'ס מוטשעט מען זיך ווי אזוי מאכט מען פון א ספר קבלה א ספר מוסר און בפרט אין די נעקסטע פאר פרקים הייבט ער שוין גלייך צו זאגן ער אסומט אז דו קענסט מושגים פון קבלה, תפארת און מלכות און אזוי ווייטער, און געווענליך אזא בעל מוסר, און די בעלי מוסר האבן טאקע גענומען די ספר זייער שטארק ווייל ס'איז א געוואלדיגע מוסר ספר, און זיי געווארן סטאק אסאך מאל ווען ער הייבט אן צו זאגן מושגים פון קבלה זאגט מען אה דאס איז נישט וויכטיג די עיקר איז די מוסר, הלכה למעשה א חילוק די אלע אנדערע זאכן וואס ער זאגט דארט. דאס קען דאך זיכער נישט זיין, דאס הייסט, לאמיר נישט אריינגיין צו די שפעטערדיגע פרקים וואס ער זאגט שוין מער פרטית'דיגע הנהגות על פי קבלה און אזוי ווייטער, אבער לאמיר רעדן פון די ערשטע פרק, פון די פון די מי אל כמוך, פון די מידות הרחמים, וואס איז, לאמיר טאקע פרעגן היסטאריש, לאמיר פרעגן א שאלה, היתכן, וויאזוי איז געקומען דאס אז די מקובל וואס בעצם אויב מ'טראכט אריין בעצם אויב מ'וויל וויסן היסטאריש וואס איז דאס א מוסר ספר ס'נישט קיין מוסר ספר איז דאך קלאר דאס איז א ספר דער רמק אליין רעפרענסט די ספר ער צייכנט עס צו אין פארשידענע פלעצער ווי ער רעדט פון דביקות און רעדט פון וואס זיך מדבק זיין אין די ספירות זיך מדבק זיין דערמיט זאגט ער כמו שכתבתי בספר תומר דבורה דאס הייסט דאס איז בעצם א קבלה ספר אזוי ווי כוונות הארי ס'איז דא כוונות רשש וואס זאגט וויאזוי מ'איז זיך מדבק אין די אין די מידות הספירות פון די געטליכע מידות בדרך צירוף שמות בדרך מכוון זיין יחודים הויה אדני און אזוי ווייטער איז דא תומר דבורה איז בעצם תומר דבורה איז א קיינד אוו סידור הרשש די רמק קוקט עס קלאר אזוי אן ער קוקט עס נישט אן אלס א ספר מוסר איז פשט ער געווען א מקובל און א סייד אויף א סייד דזשאב ווייסט דארף דאך יעדע יעדע איד דארף דאך לערנען אויך מוסר איז א סייד דזשאב געווען צו שרייבן מוסר ספרים ניין ער איז געווען א מקובל טרו ענד טרו ווי מ'זאגט א מקובל מיינט אז א איד וואס אינטערעסירט

במקרה, אזוי קומט אויס אז די מוסר ספר איז די בעסטע מוסר ספר אויף ענין רחמנות, די בעסטע. שוין, איך ווייס, איך האב נישט געטשעקט אלע מוסר ספרים, אבער עס איז די בעסטע. און וואס איז טאקע פשט פון דעם? ס'איז דאך, עס איז מיר דאך מחייב א הסבר. און מען קען עס טאקע, איך זאג נישט אז מען קען נישט, מען קען טאקע ארויסנעמען די מוסר און נישט וויסן בכלל וואס מיינט י"ג מידות של רחמים, וואס מיינט תיקוני אריך, און וואס די אלע זאכן וואס איז געבויט אויף. מען קען טאקע. תירוץ אויף דעם איז, ווי מיין איך אז די תירוץ איז, און וואס איך זאג, ס'איז דא א לעוועל פון רחמנות, פון ארך רוח, וואס איז א געטליכע לעוועל. ס'דא אסאך מידות טובות, מידה פון, איך ווייס, טון אביסל חסד, דאס זענען מענטשליכע מידות, ס'דא יומען סייז מידות פון חסד, ס'דא יומען סייז מידות פון גבורה, פון טון משפט, פון טון דין, פון זיין א גוטער, ס'איז אלץ יומען סייז מידות, ס'איז דא אזא מידות. אבער די פראבלעם איז, פאקט איז, אז די וואס אונז רופן באמת מידת הרחמים, און דאס איז, איך רעד דווקא מידת הרחמים, עס איז דא אסאך אנדערע מידות, אבער מיר רעדן יעצט מידת הרחמים, דאס איז נישט יומען סייז מידות, עס איז נישט, איך זאג נישט אז עס איז נישטא קיין איין מענטש וואס איז מצליח צו האבן אזא מידה, אבער די סיבה פארוואס מענטשן זענען מצליח צו האבן אזא מידה איז ווייל עס איז דא א גאט. ווייל מען מעקען ווייל זיי מאכן נאך גאט צו איז בפירוש צו מכללא צו זיי האבן געהערט פון שומע מפי שומע שומע מפי עד דאס איז א אנדערע שאלה אבער דאס איז די איינציגסטע וועג פלאץ אין די וועלט ווי ס'איז דא אזעלכע מידות אין אנדערע ווערטער לאמיר זאגן היסטאריש אזוי גערעדט טאמער וואלטן מענטשן קיינמאל נישט געהאט קיין אמונה אין גאט טאמער וואלט קיינמאל נישט קיינער געהערט פון גאט אין אנדערע ווערטער ס'וואלט קיינמאל נישט געווען פרשת כי תישא וואס די אייבערשטער איז געקומען און ס'איז דאך געווען א גאנצע תורה איז געווען בראשית נח לך לך וירא ס'איז נישט געווען קיין י"ג מידות של רחמים ס'איז געווען אסאך מידות נח מצא חן און אברהם אבינו און אזוי ווייטער מידות של רחמים איז נישט געווען ס'האט גענומען ביז פרשת כי תישא ס'זאל זיין אויף די וועלט אזא זאך אין אנדערע ווי איז עס געקומען פון ס'איז נישט געקומען פון מוסר נישט מ'האט זיך מעמיק געווען אין רבי ישראל סאלאנטער'ס שיטות און פארשטיין אז מ'דארף רחמים די מידת הרחמים איז מופיע געווען אויף די וועלט, די מידת הרחמנות, די אמת'דיגע י"ג מידות של רחמים, זענען, איז געבוירן געווארן, ווארן אינווענטעד, ווארן דיסקאווערד אויף די וועלט, ווען די אייבערשטער איז געקומען צו משה און ער האט געזאגט ושמתיך בנקרת הצור והיה בעבור כבודי, און איך וועל דיר ווייזן מיין גאנצע כבוד השכינה, מיין גאנצע כבוד השם, איך וועל דיר ווייזן מעשה מרכבה וראית את אחורי ופני לא יראו, די גאנצע מעמד הנפלא ביותר, ס'איז אפשר א גרעסערע מעמד פון מעמד הר סיני אין א געוויסע זין, דעמאלטס איז געקומען אויף די וועלט און ויקרא וואס האט ער געזאגט השם השם אל רחום וחנון ארך אפים וואס איך מיין די פשט איז אז ווי האבן זיי ווי האבן זיי געקומען די איידיע פון פון האבן רחמנות די איידיע פון האבן רחמנות קענען אונז נאר באקומען, האבן אונז נאר באקומען ב ב מציאות, קענען אונז נאר באקומען פון די פלאץ פון גאט, פון די איידיע פון גאט לפחות. אז א מענטש קען זיך פארשטעלן אז ס'דא א זאך וואס הייסט גאט. און ס'דאָ אַ סך וועגן וויאַזוי זיך פֿאָרצושטעלן אַ גאָט, יאָ, אַ גאָט קען זײַן אַ שלעכטער גאָט, ס'דאָ אַ סך מענטשן וואָס שטעלן זיך פֿאָר אַ שלעכטער גאָט, חס ושלום, שוין, דאַרף מען אָנקומען ביז משה רבינו זאָל זיך מצייר זײַן אַזאַ גוטער גאָט, אַזאַ גוטער גאָט וואָס ער האָט י"ג מידות של רחמים, ס'איז די העכסטע מדרגה, נישט לחינם זאָגן די מקובלים אַז דאָס איז אַלץ מדרגות אין ספֿירת הכתר, יאָ. דאס הייסט יעדע ספירה וואס זאל מען מיינען פונקטליך די ספירה יעדע ספירה איז דאך א געוויסע השגה ספירת המלכות הייסט די אייבערשטער איז א מלך ער פירט די וועלט און מידת המשפט תפארת הייסט ער פירט זיך מיט שכל מיט משפט און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער ביז מען קומט די העכסטע מדריגה מיט די גרעסטע הפשטה גרעסטע הפשטה וואס קען נאר זיין די גרעסטע לעוועל פון השגת אלהות וואס אונז מענטשן קענען זיך פארשטעלן ס'איז באמת א לעוועל וואס די אייבערשטער האט געמאכט, דאס הייסט ספירת הכתר, דעמאלטס פארשטייט מען מדת הרחמים, פארדעם פארשטייט מען נישט, דא קלענערע מדת הרחמים פון, אבער די מדת הרחמים וואס אונז רעדן עכט, דאס איז די העכסטע מין די העכסטע השגה אין געטליכקייט וואס קען זיין. און פאר מענטשן, פאר מענטשן בכלל ס'זאל זיך מצטייר זיין, ס'זאל נתקבל ווערן אין די וועלט אזא איידיע, מען זאל זיך פירן מיט ארך אפיים, מיט רחום וחנון, אזוי ווי דער רמ"ק זאגט רחום וחנון דאס מיינט מידת הרחמים מיינט מתנת חינם יא עס מיינט איך רעכן זיך בכלל נישט מיט וואס דו ביסט איך רעכן זיך בכלל נישט מיט וואס ס'קומט זיך דיר מיט אז דו מיט מיט די רגע וואס איך גיב דיר גוטס טוסטו מיט דעם שלעכטס איך רעכן זיך מיט גארנישט איך בין פיור גוטסקייט פיור גוטסקייט נישט קיין שום חשבון נישט קיין שום ערבוביות ס'איז ריין ווייס. דאס איז א געטליכע זאך דאס ווען אונז וואלטן נישט געהאט די איידיע גאט ווען אונז וואלטן נישט געוויסט פון קיין גאט וואלט אונז קיינמאל נישט איינגעפאלן אזא זאך ווייל ווי איז מעגליך א מענטש האט נישט אזא זאך ווייל יעדער מענטש אין די ענד האט ער עפעס א חשבון אין די ענד מיינט ער עפעס אין די ענד איז דא עפעס א לימיט צו זיין רחמנות יא אין די ענד ס'איז א דבר שיש לו סוף ער איז א גוטע טאטע ער איז סובל ער איז סובל ער איז סובל נישט נישט אינפיניטלי. יא, מ'קען זאגן וואסערע משל די ווילסט טראכטן, ווען ערגעץ איינער טראכט מענטשליכע מענטשליכע מידות מענטשליכע רחמים, האט א סוף, מ'וועט מאכן פארדן, מ'וועט מאכן מ'וועט ארויסלאזן יעדע איינער פון תפיסה, מ'וועט טון אלעס גוט, ערגעץ וועט עס ווערן וועט עס כאפן א סוף, און נישט נאר עס וועט כאפן א סוף, עס וועט נאך מאכן א גרעסערע ריעקשאן, יא, אזוי ווי ס'געשעט געווענטליך ביי מענטשן, איך בין דאך געווען אזא גוטע און דו ביסט נאכאלץ נישט גוט צוריק צו מיך, יעצט בין איך ענדליך טאקע, דאך טאקע נוקם זיין אין דיר, יא אזוי איז. דאס איז די פאקט אזוי אזוי ארבעטן מענטשן און עס איז דא זיכער מידות אלוקית וואס ארבעטן אזוי ס'נישט פשט אבער מידות רחמים אויב מ'וויל אויב מ'וויל זיין א תומר דבורה איד אויב מ'וויל האבן מידות רחמים מ' מ'מוז האבן דאס איז דאך די די אפשר די עיקר ריווח אפשר די עיקר ריווח פון האבן השגת אלהית און אונז רעדן נאר לגבי אדם, נישט לגבי גאט, נישט לגבי השגת אלהות אליינס, איז אז מען באקומט א ציור, מען באקומט אן אנדערסטענדינג, מען באקומט א א התקבלות על הדעת, עפעס א מין היימישקייט מיט אזא סארט געפיראכץ, מיט אזא סארט מידה. און איך מיין באמת, איך מיין, איך מיין פאקטיש, אז מענטשן וואס האבן די סארט השגות אלוקית, די וואס פארשטיין אזוי גאט, און בפועל זענען, ס'איז זיי מעגליך, איך זאג נישט אז זיי זענען אלעמאל עומד בנסיון, ס'איז זיי מעגליך צו זיין גוט, ס'איז זיי מעגליך צו זיך פירן מיט רחמנות, אין א אופן וואס קיינער וואס האט נישט קיין מקובל גאט קען מען נישט פארשטיין. ער וועט קיינמאל נישט קענען האבן אזא רחמנות. אין אנדערע ווערטער, אויב מען וויל אויספירן די מדת הרחמים וואס די תומר דבורה זאגט, דארף מען זיין א מקובל. דאס הייסט, מען דארף פארשטיין אז דאס איז א געטליכע מידה. פארוואס? ווייל נאר גאט, ווייל גאט איז דאך טאקע אזא מין מין, אזא מין זאך, ווייל גאט איז דאך טאקע אזא מין עצמות, אזא מין מציאות, וואס ווערט נישט נתפעל פון גארנישט. ווערט נישט מען קען אים גארנישט טון, קען נישט עכט גארנישט טון צו גאט, ער קען קיינמאל נישט אמת'דיג ווערן ברוגז, דאס איז דאך די מהות פון זיין א גאט, מהות פון די אמת'דיגע גאט, יא, א מענטש אין די ענד, מען וועט דיך, מען, איינער זאגט נו, מען וועט הארגען דיין אייגענע זון, אה, אה, אה, וועסטו זיין ברוגז, מען וועט דיך אליינס הארגען, ערגעץ וועסטו זיין ברוגז. אז מען ערגעץ ווי קען מען דיך אפטוהן, ערגעץ ווי קען מען דיך, קען מען דיך אפטוהן, איז למעשה לעבסטו אין א וועלט פון תן וקח, א וועלט פון וואס האט א לימיט, א וועלט וואס צום סוף קענסטו נישט זיין אינגאנצן א גוטער, ווייל טאקע מען טאר נישט, מען ווען איינער הרג'עט דיין אייגענע זון וועסטו זיין א רחמנות אויף אים, ביסט א אויס ביסט א אוממענטש, אבער א גאט קענסטו זיין, מצד געטליכע מידות, גאט קען מען קיינמאל גארנישט טוהן, מען קען אים נישט אפטוהן, מען קען אים נישט הרג'נען, מען קען נישט הרג'ענען גארנישט וואס ער וויל, ס'איז נישטא קיין זאך, גאט איז, גאט איז א גאט. און ביי דעם די מהות פון גאט געבט ארויס אזא סארט מידת הרחמנות דאס איז נישט דא אין די אין די יצירה, ס'איז נישט דא אין די בריאה אזא סארט מידת הרחמנות פון א געטליכע מידת רחמנות. יעצט דא איז דא א אינטערסאנטע זאך אז ווי לאנג א מענטש'ס מידת רחמנות איז נישט די לעוועל פון מידת רחמנות, און הלוואי זאל מען עס האבן א קליינע לעוועל פון מידת רחמנות, אבער ווי לאנג ס'איז נישט דאס בעצם איז עס נישט קיין רחמנות בכלל. די פאקט איז דאך אזוי, און איך וויל דאס זאגן, ס'איז דא א סיבה פארוואס מ'רעדט זייער אסאך קיצוניות'דיג אסאך מאל. אַז איך זאָג דאָ אַ דרשה, און דער רמק זאָגט די דרשה, יאָ, רחמנות מיינט, אַפילו אין בו ברגע, וואָס יענער נעמט דיך און ער שטופּט דיך אַריין אין טוילעט, און ער שטופּט דיך אַריין אין קאָנסענטרעישאָן קעמפּ, דעמאָלט זאָלסטו אים ליב האָבן, דעמאָלט זאָלסטו אים, זאָלסטו אים וועלן נאָר גוטס פאַר אים. דאָס איז די טייטש רחמנות, ביי די וועי, ס'איז לא פּחות, לא פּחות, נישט, ס'איז נישטאָ קיין לימיט, ס'איז נישטאָ קיין שום לימיט, ס'זאָל זיין דער גרעסטער, גרעסטער נאַצי, דער גרעסטער וואָס ער קען נאָר זיין, דעמאלטס האט דאס הייסט דאס זאגט דאך דאס זאגט די רמק געדענק אין די רמק וועגן מלך עלוב אבער די גאנצע רמק באריכות אין יעדן פרטים פון יעדע מידה גייט אין בעצם ארום די די נקודה דאס מיינט מען צו רחמנות בלי סוף רחמנות שאין להם שאין להם סוף רחמנות שאין להם גבול דאס איז די רחמי הכתר דאס איז די רחמנות פון פון י"ג מידות של רחמים. יעצט קען א מענטש פרעגן, נו, דאס איז די פראבלעם. לאמיר קודם האבן רחמנות אויף מענטשן וואס עס קומט זיך זיי יא רחמנות. דו רעדסט איך זאל האבן רחמנות אויף די וואס איז כמעט נישט אין הלכה למעשה, ווייל עס קען זיין הלכה למעשה, מען וועט יא דארפן טון דין, דו רעדסט נאר אין א געוויסע געפיל, אין א לעוול פון געפיל, די רמק רעדט וועגן דעם וויאזוי מען קען עס מיישב זיין הלכה למעשה, און מען קען דאך נישט אלעס פירן מיט רחמנות, עס דארף דאך יא זיין צדק און משפט און אזוי ווייטער. נו, איז וואס ווילסטו פון מיך? פארוואס זאגסטו נישט מיט מיין זון וואס ער נישט ער איז נישט אזא רשע אפילו ווען ער איז יא א רשע איז דאך נישט אזא רשע ס'איז זייער שווער צו טרעפן א רשע גמור יא רשע גמור איז אזוי אזוי רעיר ווי א צדיק גמור יא א יעדע איינער האט דאך עפעס גוטס זאל זאגן זאג אזוי ווי אזוי ווי די אנדערע ספרים זאגן זוך נקודות טובות זוך אפשר איז ער יא גוט אז דיין זון רעגט דיך זייער שטארק אויף נו ער רעגט דיך טאקע זייער שטארק אבער דו האסט אביסל נחת פון אים ס'איז דא כמעט קיינער וואס האט נישט זיראו נחת פון זיין זון, אפילו ער איז א וועדזשטעבל האט ער עפעס א נחת, אזוי אזוי איז די פאקט, א טאטע איז אזא אזא סארט בריאה, איז פארוואס רעד איך פון געטליכע רחמנות, וואס איך זאג כל זה אחר כך, אפילו דאס נישט, אפילו ווען ער אפילו קיין איין רגע נחת, אפילו קיין איין רגע גוטסקייט איז נישטא אין אים זאלסטו האבן רחמנות, פארוואס זאג איך דאס, פארוואס קען איך נישט בלייבן נארמאל, פארוואס דארף איך גיין אזוי אזוי ראדיקאל? און די תירוץ אויף דעם איז. אז מענטשן זענען גוט משוגע. זיי זאגן, די רגע וואס איז דא א יוצא מן הכלל, גייט ער זאגן, יעצט איז די יוצא מן הכלל. דאס איז די פאקט. זאגט ער, רחמנות אויף יעדער חוץ פון נאציס. אזוי אזוי קען מען זאגן, יא, רחמנות אויף יעדן חוץ פון נאציס. א נארמאלע זאך. יעדער איינער וואס איז נישט קיין נאצי. רוב מענטשן זענען דאך נישט נאציס. האב איך נישט קיין פראבלעם. ווייסט, איינמאל אין די היסטאריע מאכט זיך א נאצי, שוין. דעמאלטס וועט מען זיך טאקע נישט זארגן. פארוואס זאל ער דיך.

אין סוף, דארף עס זיין מוחלט, דארף עס זיין אזא סארט לעוועל, אזוי ווי א גאט, ווייל אזוי ווי גאט ווערט נישט נתפעל פון גארנישט, מען קען אים גארנישט אפטוהן, אזוי איז די נשמה פון א מענטש, אזוי איז די דעת פון א מענטש, די אמת'דיגע דעת פון א מענטש, אמת'דיגע נשמה פון א מענטש, דאס הייסט מען רופט עס נשמה אלהית, די אמת'ע געטליכע פארט פון די מענטש, איז אזא סארט זאך אויכעט. מען קען אים נישט גארנישט צונעמען, מען קען אים גארנישט צוגעבן, מען קען אים גארנישט צונעמען. און ווען ס'האט אזא סארט מידה ער קען זיין שפל וסבלן און ער קען סובל זיין אלעס. נישט דא אזא זאך גדול עווני ס'איז נישטא אזא זאך נושא עוון ער קען סובל זיין מען זאל אים אפטוהן ער קען אלעס סובל זיין. אוודאי כדי צו אנרירן די מדריגה דארף מען האבן אביסל איך מיין אז נישטא קיין שום וועג פאר א מענטש אנצורירן די מדריגה אן א געוויסע אידיעליסט אן זיך פארשטעלן זיך מצייר זיין וואס מיינט צו זיין א גאט זיך מצייר צו זיין דער גאט פון י"ג מידות הרחמים אן דעם איז נישט מעגליך. אבער דאס איז דאס וואס ער מיינט וועגן דעם איז נישט דא קיין רחמנות אן דעם נאך דעם וואס מען האט דאס נאך דעם וואס מען האט רחמנות מוחלטת רחמנות אין דעמאלטס קען מען טראכטן נקה לא ינקה אזוי ווי די סוף דאס איז רחמנות אמאל דארף מען נישט אמאל אמאל סאו הלכה למעשה דארף מען נישט אבער אויב ס'וואלט נישט געווען קיין רחמנות הכי מוחלטת וואלט קיינמאל נישט געווען קיין שום רחמנות אזוי ווי מען זאגט ווייל יעדע איינער וואלט גלייך געווען דער יוצא מן הכלל אזוי איז דער פאקט און מען קען עס זען זייער גרינג אין דער וועלט אויב ס'איז דא א יוצא מן הכלל ווייל דעם יא מען זאגט דארף טון חסד מיט יעדע נברא אבער נישט מיט דעם איז גלייך יעדע איינער איז יענץ אזוי איז די פאקט אזוי ארבעט די יצר און אזוי איז דא א ריזן פאר דעם סאו דאס איז די ערשטע די ערשטע יסוד וואס איך האב געוואלט זאגן וועגן וועגן וועגן מידת הרחמים אז עס דארף זיין געטליכע מידות און געטליכע מידות איז א לעוועל פון די מידות דאס איז די ערשטע הבנה פארוואס דארף מען געטליכע מידות פארוואס נישט גענוג צו האבן מענטשליכע מידת רחמים ווייל עס איז נישטא אזא זאך מענטשליכע מידת רחמים די אמת'דיגע מדת הרחמים וואס אונז רעדן עס קען נאר זיין געטליך און ס'קען נאר קומען פון זיך מתבונן זיין אין געטליכקייט און פון האבן אן איידיע וואס דאס מיינט זיין א גאט נאך דעם פראבירן נאכצומאכן צי אונז א מענטש קען דען אינגאנצן נאכמאכן גאט אוודאי נישט קדושתי למעלה מקדושתכם אבער מען פראבירט האט מען שוין אטליסט אן איידיע אז ס'דא אין די וועלט דא אין די מציאות אזא סארט רחמנות גאט גאט גאט האט אזא סארט רחמנות אפילו גאט אליינס אמאל פירט ער זיך נישט מיט דעם אבער האט אזא סארט רחמנות דא אוצר מתנת חינם מתנת חינם אמיתי יא נישט קיין שום קיין שום הווא אמינא פון פון טראכטן וואס צו דיר קומט זיך אדער נישט קיינמאל נישט געווען עס גייט קיינמאל נישט זיין לנצחיות לנצח נצחים און אין סוף דאס איז דאס איז די איינציגסטע אמת'דיגע מדת הרחמנות און דאס איז א געטליכע מדה און אלע אנדערע רחמנות קענען נאר קומען ווייל ס'איז דא אזא סארט רחמנות. דאס איז די ערשטע די ערשטע יסוד און פאר דעם איז איינע פון די סיבות פארוואס דער זוהר איז זיך מתנגד צו די פירושים וואס זאגן אותו ואת בנו איז אז מ'זאל האבן רחמנות אוודאי דארף מען האבן רחמנות אבער עס איז נישט גענוג צו האבן רחמנות דארפסט האבן געטליכע רחמנות, דארפסט זאגן פארוואס דארף א מענטש טון אותו ואת בנו, ווייל דא רירט מען אן גאט'ס רחמנות, ווייל דא רירט מען אן די יום אחד, דאס הייסט יום אחד, די יום, די ספירת הכתר, די ספירת הבינה, וועלכע ספירה ס'איז, וואס די ספירה ברענגט די אמת'דיגע רחמנות, די געטליכע מידה פון רחמנות, די געטליכע מידה פון גוטסקייט, דאס דארף מען אנרירן, ווייל נישט, נישט נישט פארדעם זענען זיי געקומען אויף די וועלט, נישט נישט דאס איז די תכלית, נישט דאס איז די ריכטיגע רחמנות, ווען ס'איז נאר מענטשליכע רחמנות. ס'איז דא נאך א זאך וועגן געטליכע רחמנות וואס איז אויכעט א לימוד וואס מה הוא אף אתה פון דעם לערנט מען זיך וואס ס'מיינט אמת'דיגע רחמנות און ס'איז דא א גרויסע מכשול וואס מענטשן זענען נכשל אין דעם וואס מ'ווערט סטאק אין דעם. כ'קען דאס מסביר זיין אין צוויי אופנים אבער קודם אויף די פשוט'ע אופן. יעדער איינער וואס האט געלערנט אביסל וועגן געטליכקייט ווייסט אז עס איז סיי על פי סיי על פי מורה נבוכים סיי על פי זוהר אין זיין וועג די נוסח פון די רמב"ם איז אז די אייבערשטער קען מען נישט זאגן גארנישט וועגן אים אין אים ס'איז נישטא אין די אייבערשטער אין גאט איז נישטא אזא זאך ער האט פילינגס, א פילינג איז א מענטשליכע זאך, א מענטש האט א גוף, צו א הארץ, צו א ברעין, צו וואו ס'איז, און דארט דרייען זיך פילינגס, און אזוי ווייטער, די אייבערשטער איז א דבר מופשט, די אייבערשטער איז פשוט בתכלית הפשטות, ס'איז נישטא אזא זאך אז די אייבערשטער ווערט ווערט נתפעל פון עפעס, די אייבערשטער האט נישט קיין התפעלות, די אייבערשטער האט נישט קיין פילינגס, די אייבערשטער פילט נישט גארנישט. אויב מען רעדט אזוי איז עס א שאלה פון שניות, רעד נישט וועגן גאט, גאט השם אחד, השם אחד טייטש נישט דא גאט מיט זיינע פילינגס, דאס איז נישט נישט אמת. וואס האט די וואס האט די אייבערשטער? די רמב"ם זאגט די אייבערשטער האט נאר מעשים. שטייט זיך וואס איז וואס איז דאס פונקטליך צו ארויסקלערן איז נישט נישט ממש אונזער שמועס יעצט, אבער וואס דער רמב ם זאגט מען קען נישט זאגן פאר די אייבערשטער תוארים, קענען מיר נישט זאגן קיין פאקטן, מען קען נישט זאגן פאקטן, מען קען נישט, מען קען אים נישט מתאר זיין מיט, לאמיר זאגן, אונז רעדן יעצט אויף מידות, דער אייבערשטער האט נישט קיין מידות, דער אייבערשטער האט נישט, א מענטש קען האבן כאילו איז דא א נפש, און אין די נפש איז דא מידת הרחמים, מידת הכעס, און אזוי ווייטער, דער אייבערשטער איז נישט אזא סארט נפש, דאס איז שוין צוויי זאכן, א נפש מיט מידת הרחמים, דער אייבערשטער איז דאך פשוט בתכלית הפשיטות, ממילא האט ער נישט אין זיך קיין מידת הרחמים מידת הכעס, קען נישט זיין אזא זאך, נאר וואס, וואס יא? נאר וואס יא האט ער מעשים, די אייבערשטער האט באשאפן אלעס, די אייבערשטער מאכט אלעס, טוט, טוהן, אלעס וואס טוט זיך טוט ער, וואס מען קען רופן גאט איז ווי דער רמב ם רופט תוארי פעולה, זאכן וואס ער טוט, און וואס איז טייטש ווען ער זאגט מה הוא רחום, מיינט צו זאגן אז ער טוט רחמנות, ער פירט זיך, ס'הייסט ער טוט רחמנות, נישט אז אין גאט, גאט וויינט נעבעך כאילו פאר זיך, ער פילט זיך מרוגש און אזוי ווייטער, דאס איז מענטשליכע, מענטשליכע, תוארים, מענטשליכע וועגן פון פארשטיין זאכן, גאט איז נישט אזא סארט זאך פארשטייט זיך. נאר וואס ער פירט זיך אין דער וועלט מיט רחמנות, ער געבט גוטסקייט, ער געבט מתנות חינם, דאס הייסט ער האט רחמנות, דאס איז די פעולה פון רחמנות, ווען מען זאגט אז גאט איז א רחמן מיינט עס זאגן ער פירט זיך מיט רחמנות, נישט אז אין רחמנות איז אין אים, נאר רחמנות איז א זאך וואס ער טוט. יא, אויף דרך הקבלה איז נישט ממש, האבן נישט ליב ממש די נוסח פון תוארי פעולה, אבער ענליך פון דעם, זיי זאגן אז דער אייבערשטער האט געמאכט מידות, און די מידות זענען, זיי ווילן נישט רופן די מידות און מער נענטער צו אים און נשתלשל'ט פון אים און אזוי ווייטער, אבער נישט די אייבערשטער, אין די אייבערשטער איז נישטא קיין שום ספירות חלילה, אין די אין סוף איז נישטא קיין, נישטא גארנישט, נאר די אייבערשטער האט געמאכט זאכן, ער האט געמאכט ספירות, די ספירות זענען מחובר מיט אים ווייל אונז רופן זיי זיינע מידות, נישט ממש אזוי ווי די רמב ם זאגט אז מען קען עס נאר רופן פעולות, מען קען עס רופן יא זיינע מידות, שוין, ס'האט אן נפקא מינה, אין א געוויסע זין משמעות דורשין איכא בינייהו, ס'איז א שטיקל סעמענטיק מחלוקת, וויפיל איך פארשטיי, איך קען נישט אריין גיין אין אין לערנען די סוגיא, אבער וויפיל איך פארשטיי איז אביסל סעמענטיק, און אין הלכה למעשה איז ער אויך מודה אז מען קען נישט רעדן וועגן גאט'ס פילינגס, גאט האט נישט קיין פילינגס, גאט האט נישט קיין מידות, גאט האט זאכן וואס ער טוט, גאט האט זאכן וואס קומען ארויס פון אים, דאס איז א וועג פון עס זאגן, פון גאט קומט ארויס ספירת החסד, וואס דארט איז דא רחמנות, אין גאט איז נישטא רחמנות, אין א סערטען סענס איז אלע זאכן זענען אינדרויסן, די אלע אלע אלע אלע מידות אלע תארים אלוקים אלע זאכן וואס מ'זאגט וועגן גאט רחום וחנון אזוי ווייטער זענען ווי די מקובלים רופן עס לבושים פון גאט יא ס'איז נישט גאט כביכול דען נישט פארשטייט זיך די לבוש האט אין זיך א נשמה ווייל ס'רעדט זיך וועגן גאט דאס איז די די איידעלע נקודה וואס מ'ווערט אביסל סטאק אויף אבער עס איז נישט בפשטות איך פרוביר צו זאגן דברים פשוטים עס איז נישט אין גאט עס איז ארום גאט עס איז אינדרויסן פון גאט אליין פון גאט'ס מהות דאס איז דער רמבם'ס נוסח איז די גרינגסטע צו פארשטיין די אייבערשטער טוט זאכן ער איז נישט זאכן אלעס טוט ער אבער איז איז איז ער גארנישט הייסט איז איז ער נאר וואס וואס מיינט צו זיין א עצמות פשוטה. יא ס'דא א ס'דא א ווארט פון פון ר' חיים בריסקער ר' חיים בריסקער האט געזאגט אז לויט דעם פארשטייט מען אז מ'זאגט אין די אין די לא-ל עורך דין פון די ראש השנה זאגט מען לפועל רחמיו בדין וואס הייסט לפועל רחמיו לרחם האט ר' חיים געזאגט אז דאס שטימט זייער גוט מיט די רמבם'ס הבנה אז די אייבערשטער האט נישט זיך ער האט נישט אין זיך רחמנות ער טוט רחמנות לפועל רחמיו א שיינע טייטש פון ר' חיים בריסקער על דרך על דרך הרמבם. יעצט איך דארף געוויל איך וויל זאגן אז פון דעם איך זאג דאס נישט שטייט שטייט בפירוש אין רמבם און די זוהר אין זיין וועג דא לערנט מען זיך א וויכטיגע נקודה אזוי ווי אונז האבן געזאגט פריער אז רחמנות ארבעט נאר אויב ס'איז געטליכע רחמנות און די ערשטע זין איז אז רחמים מוחלטים איז נישט קיין רחמים צווייטע זאך איז אז ס'איז פעולות רחמים און נישט פילינגס רחמים. וואס מיינט דאס צו זאגן? כ'מיין נישט צו זאגן אז א מענטש זאל נישט האבן קיין פילינגס. א מענטש האט פילינגס פון רחמנות, ער פילט עמפעטי, ער פילט זיך מיט מיט א צווייטן, דאס זענען הייליגע פילינגס, אויף דעם זאגט מען דאך אז ישראל רחמנים ביישנים גומלי חסדים, דאס איז אוודאי, א מענטש איז נישט קיין גאט, א מענטש, אין די סענס קען א מענטש נישט נאכמאכן גאט ווייל ער איז נישט. ער איז, ער האט יא פילינגס. און ער דארף נישט זיין. דאס הייסט, ער מאכט נאך גאט מיטן האבן די פילינגס וואס ביי גאט זענען זיי נישט פילינגס, יא? דאס איז די טייטש. ווען איך, ביי מיך, זענען יא דא פילינגס, אין מיין הארץ איז דא אזא זאך וואס הייסט מידת הרחמים, ווען איך צינד אן די מידת הרחמים, ווען איך לעב דאס, איז עס כביכול אזוי ווי ביי גאט איז דא עפעס וואס איז נישט די זעלבע, ווייל גאט'ס מידות הרחמים זענען נישט אין אים, גאט'ס מידות הרחמים זענען אינדרויסן פון אים, גאט'ס מידות הרחמים זענען אין זיינע ספירות, אין זיינע לבושים, און וואס ער מאכט. אבער איך טו אזוי. דאס איז, דאס איז די פשוט'סטע וועג וויאזוי מ'פארשטייט די מה הוא אף אתה. אבער. מ'דארף גיין דא אביסל טיפער. מ'דארף גיין דא אביסל טיפער און דערהערן. אז אויב גאט'ס מדות הרחמים זענען אזוי אנדערשט, און האבן א אנדערע רילעישאנשיפ צו זיין זיך, צו זיין עצם, ווי די מענטשליכע מדות הרחמים, איז דאס אויך אמת פאר מענטשן. דאס הייסט דאס איז אויך אמת פאר וואס מען בעט פון מענטשן, נישט פאר וואס מענטשן האבן מידת רחמים און זיי האבן אזא סארט נפש וואס אין דעם איז דא מידת רחמים אין א געוויסע זין, אקעי דאס איז אמת. אבער די עבודה, די עיקר עבודה פון פון מידת רחמים, פון מה הוא אף אתה, איז באמת א געטליכע עבודה, נישט קיין מענטשליכע עבודה. און איך וועל זאגן אויף באופן הכי פשוט קודם כל. ס'איז דא א טעות אז מענטשן ווערן סטאק אין דעם אסאך מאל און ער מיינט אז ס'איז גענוג. איך זאג נישט אז ס'איז נישט א זאך דבר טוב בפני עצמו אבער ס'איז נישט גענוג. ער מיינט אז ס'איז גענוג צו פילן מיט מיטפילן מיט יענעם. און אסאך מאל, אסאך מאל טרעפט זיך אזא זאך יא. א מענטש קומט מיט א צרה, וויינט זיך אויס צו איינעם. און אז איינער יענער קען נישט העלפן און זיין ער איז נאר א חבר ער קען גארנישט טון אז אוודאי זאל ער מיטפילן און זאל מיטוויינען מיט אים דאס איז זיין מצוה דאס איז מצוות ניחום אבלים יא מ'פילט מיט יענער איז געשטארבן איך קען אים מאכן צוריק לעבעדיג ניין איך זיץ מיט דיר איך וויין מיט דיר איך זאג ס'איז טאקע שרעקליך אז די טאטע איז געשטארבן און אזוי ווייטער דאס איז מצוות ניחום אבלים און דאס איז אוודאי איינע פון די זאכן וואס מ'לערנט זיך די אייבערשטער איז מנחם אבלים מה הוא אף אתה. אבער די עיקר אנדערע חלק פון מצוות איז נישט אזוי, אזוי ווי מען לערנט ביי ביקור חולים למשל שטייט אין אלע מפרשים, ביקור חולים מיינט נישט צו מיט וויינען מיט די חולה, אוודאי אויב איינער קען נאר דאס איז מיינט עס נאר דאס, אבער בעיקר ביקור חולים, ביקור מיינט נישט אפילו וויזיטן, ביקור מיינט אזוי ווי לבקר בית ל, עס מיינט טשעקן, אויס נאכקוקן, ווען דו גייסט מבקר זיין א חולה קוקסטו אויב ער האט וואס ער דארף, אויב ער האט א, אויב ער איז א דאקטער, עס דארף זיין א דאקטער אבער. אויב ער איז נישט א דאקטער איז מאכן זיכער אז די דאקטער נעמט קעיר פון אים אז ער האט די מעדעצין וואס ער דארף אז ער זאל נישט שטערן אזוי ווייטער דאס איז טייטש ביקור חולים פאר דעם ביקור חולים איז מרפא ווייל ס'מיינט א מענטש קומט און ער פארעט זיך, ער טוט ער טוט מיט יענעם און אזוי אזוי איז באמת אלע מדת הרחמים מדת הרחמים מיינט זיך פירן מיט רחמים. די עיקר מידת הרחמים. און ס'דא א שאלה צו ס'איז דא אין תורה מצוות אויף פילינגס נאר, צו נאר אויף מעשים, איך ווייס נישט. אבער ס'איז זיכער אפילו מידת הרחמים. עס איז בעצם א פילינג. פילינגס העלפט נישט. אסאך מאל קומט א מענטש און ער וויינט זיך אויס, יענער פילט זיך זייער גוט מיט. און ס'דא מענטשן וואס זענען ממש רשעים. רשעים, אמת'דיג רשעים. וואס זענען מורא'דיגע מומחים אויף מאכן די מענטש פילן אז ער פילט מיט מיט אים. יא, און ער וויינט ממש מיט. ער וויינט טאקע. און דערווייל האט יענער די כח. ס'איז א יכולת בידו. צו העלפן, צו טון עפעס, און ער טוט נישט גארנישט. און יענער מענטש פילט זיך נאך גוט, ווייל ער האט אים נאך געמאכט פילן גוט. דאס אנשטאטס זיין רחמנות זאל זיין א רחמנות וואס איז לפועל רחמים, וואס ס'טוט אויף, איז עס זיין רחמנות א זאך וואס מאכט היפך פון אויפטון. אין אנדערע ווערטער, ס'וואלט געווען בעסער, טוב פת חרבה ושלוה בה יא, עס וואלט געווען בעסער אז א מענטש זאל זיין א קאלטע זאל קומען צום דעם צו דעם רבי צו דעם צו דעם מענטש צו דעם בעל כח און זיך אויסוויינען צו אים און ער זאל נישט נישט וויינען נישט לאזן קיין איין טרער און מארגן זאל ער מאכן זיינע פאון קאלס און רופן ווער עס האט יכולת בידו און העלפן אויס סאלוון די פראבלעם דאס איז בעסער ווי די צווייטע וואס קומט און מען וויינט זיך אויס צו אים און ער וויינט מיט און ער טוט נישט גארנישט דאס פארשטייט יעדער איינער אז עס איז בעסער. נישט נאר ס'איז בעסער ווייל ווייל הלכה למעשה האט מען געסאלווט די פראבלעם האט מען באקומען די דזשאב, איך ווייס וואס איז געשען. ס'איז בעסער ווייל דאס איז דאס האט מער רחמנות. מצד די אמת'דיג מידת רחמנות, נישט די פעיק מידת רחמנות פון וויינען. די אמת'דיג מידת רחמנות איז צו העלפן יענעם. נישט צו זיך מיטפילן מיט יענעם. יא. און ס'איז דא ממש אסאך מאל די די וואס מאכט וויינט מיט האט מער חסידים ווייל ער מאכט מענטשן פילן גוט. און דערווייל, אין א געוויסע זין איז ער די היפך הרחמנות. ממש די היפך הרחמנות. מ'קען עס רופן די קליפה פון מידת רחמנות. פארוואס? ווייל ער נוצט זיין רחמנות צו בארואיגן דעם מענטש, און יעצט דער מענטש טוט נישט וואס ער דארף און מאכט עס ערגער די מצב און נישט בעסער. דאס הייסט א נביא שקר, נביא שקר פון די מדת הרחמים. און דער שורש פון דעם איז אז מען נוצט מדת הרחמנות אין די פארקערט פון די געטליכע וועג, און באמת איז די פארקערט פון רחמנות, ס'איז באמת אכזריות. פארוואס? ווייל דאס האט מיט דאס רחמנות, איז פאוקעסט אויף די מענטש, אויף די זיך, יעדער איינער ווייסט אז זיך איז נישט קיין זאך צו פאוקעסן אויף, דאס איז נישט קיין געטליכע זאך, גאט איז די איין זאך, איין זאך, מ'דארף דאס הערן, אסאך מאל מענטשן ווערן צומישט, מענטשן מיינען אז אלעס, אלע טון פאר גאט, לשמה הייסט טון פאר גאט, דאס הייסט גאט איז די גרעסטע עגאיסט אויף די וועלט, יא? גאט אלעס איז וועגן אים דאס איז נישט די פשט גאט איז אזא זאך וואס גארנישט איז נישט וועגן אים ווייל ער דארף גארנישט די איינציגסטע וואס איז א פיור געבער ס'איז פיור וועגן אנדערע דאס איז טייטש גאט גאט מצד פעולותיו יא נישט גאט מצד עצמו אפשר גאט מצד פעולותיו וואס אונז רעדן דער גאט וואס אונז רעדן דער בורא דער מנהיג ער איז נאר וועגן אנדערע נישט ער דארף גארנישט יא מען קען אים נישט קיינמאל געבן א קלאפ אין רוקן ער האט נישט קיין רוקן צו געבן א קלאפ ער האט נישט די צורך יא ער דארף נישט קיין ער דארף אנדערע ווערטער אזוי ווי די א מענטש האט אמאל דארף ער פילן עס איז א גוטע זאך נישט אז עס איז א שלעכטע זאך מצד עצמו אבער א מענטש ווען ער פילט זיך א מענטש פילט זיך אז ער איז א שייגעץ ס'גייט אים נישט אן יענעמס צער פילט ער זיך שלעכט אז ער וויינט מיט פילט ער זיך אביסל בעסער יא דאס איז א מענטש האסט זיך אליינס געהאלפן דו ווילסט דו ווילסט פילן אז דו מיט יענעמס האסט א פראבלעם וואס טוסטו דו וויינסט. האסט זיך אליינס געהאלפן, יענעם האסטו נישט געהאלפן, האסט זיך אליינס געהאלפן. דאס איז די אפעזיט פון גאט. גאט האט נישט קיין צורך צו מיטוויינען מיט יענעם. גאט האט א צורך מיטצוויינען אויב ער ווייסט אז די מיטוויינען וועט דיך העלפן, וויינט ער מיט אוודאי ווייל דאס איז די וועג פון נחמה ווייל מ'וועט אמאל דארפן מיטוויינען פאר יענעמ'ס תועלת, אבער נישט פאר דיין תועלת. און אסאך מאל ווערט מען סטאק אין דעם, ס'איז דא אסאך מאל די מענטש, דאס איז א מידה, ס'איז א רחמנות וואס מ'דארף נזהר זיין פון דעם. אמאל מאכט זיך אז די אז א מענטש וואס האט מער עמ מען קען עס רופן עמפעטי, עס איז אמת עמפעטי ווייל עס איז א גוטע מידה, אבער די מידה דארף גורם זיין צו גוטע מעשים, עס דארף גורם זיין צו טון הלכה למעשה, סאו אסאך מאל די מענטש וואס האט וואס האט א די מידה טובה וואס האט די ער האט טאקע די מידה און מען קומט צו אים און וויינט און פארקערט די רחמנות איז אים מונע צו טון עפעס ווייל ער ווערט אין א סערטען סענס ער ווערט סטאק מיט זיך, ער ווערט פארנומען מיט זיך און ער טראכט און ער וויינט און ער איז אינגאנצן צעדאס'ט און אזוי ווייטער און למעשה טון טוט ער נישט, פארוואס ווייל ס'איז שווער צו טון ווען מ'פילט זיך שלעכט, דאס איז איין סיבה, יא, ער פילט זיך שלעכט, ער פילט זיך נעבעך אז ער וויינט אויף יענעמ'ס צרות, מ'האט נישט קיין צייט צו וויינען, ס'איז דא די, יא, איך וויל נישט זאגן באריכות, אבער ס'איז נישט אלעמאל די צייט צו וויינען, צייט צו טון, ס'איז דא עת לבכות ועת לעשות, און רחמנות מיינט לעשות און נישט לבכות, און דאס איז די ערשטע זאך, מיט דעם זאגט די זוהר דא. צווייטע זאך וואס איך זאג, די ערשטע זאך האב איך געזאגט אז דארף מען געטליכע מידות, צווייטע זאך איז געט, געטליכע מידות מיינט מידות וואס זענען נישט פאוקוסט אויף זיך, נישט פאוקוסט אויף מיינע פילינגס, נאר פאוקוסט אויף די יענעם, פאוקוסט אויף וואס מען טוט, אין אנדערע ווערטער עס מיינט מעשים. מען קען, איינער קען מיינען אז איך זאג דא א ליטווישע דרשה, מען דארף נאר טון, מען דארף נישט האבן פילינגס. די פילינגס זענען דאס וואס איז גורם זיין די מעשים מען זאל אן טון, אוודאי די פילינגס זענען, אונז זענען דאך מענטשן נישט גאט, אונז הייבן, אונז הייבט זיך נישט אן מיט א ריינע מעשה, מיט א ריינע לטובת אחרים, עס הייבט זיך אפשר אן ווייל איך פיל, אבער למעשה די עיקר עבודה, די עיקר מידת הרחמנות איז, איז טוהן אן פילן, טוהן אן פילן, טוהן אן פילן רחמנות, איך פיל נישט, איך ווייס בשכל, איך פיל, איך האב נעכטן געפילט, איך ווייס אז מען דארף יענעם העלפן און איך העלף אים. און איך מיין אז דאס וואס די זוהר זאגט דא, זוהר רעדט וועגן לעובדא, זאגט עובדא דלתתא איתער עובדא דלעילא, דאס הייסט דער זוהר וויל אן ענין כללי אין דער זוהר, דער זוהר וויל זייער שטארק מדגיש זיין אז אונזערע מצוות זענען תלוי במעשה, אינטערעסאנט, נישט דלא כ, און דאס איז אין א געוויסע זין דלא כ'מענטשן וואס מיינען אז אלץ איז וועגן פנימיות, פנימיות איז וויכטיג אבער עס דארף מאכן א מעשה, פארוואס? ווייל אויב די כלל די כלל פון בעובדא דלתתא איתער דלעילא, יעדער איינער קען די כלל אתערותא דלתתא איתער דלעילא, אתערותא מיינט דאך התעוררות רוחנית. אבער די עיקר איז א די עיקר התעוררות דו ווילסט מעורר אין אנדערע ווערטער ווילסט מעורר זיין געטליכע רחמנות ווילסט מעורר זיין למעלה די אייבערשטער זאל רחמנות האבן יא די אייבערשטער פירט זיך במידה שאדם מודד בה מודדים לו איך גיי נישט אריין צום אלבערן יענע פארט פון דעם אבער ווילסט מעורר זיין גאט'ס רחמנות וויל איך די וועג וויאזוי מען קומט אן צו דעם יא ווילסט ווילסט האבן די אייבערשטער רחמנות האבן אויף דיר נישט מיט פילן רחמנות פילן רחמנות פילט נישט די אייבערשטער איז ממילא דאס רירט נישט אן גאט די אייבערשטער טוט רחמנות ממילא די איינציגסטע וועג און אזוי איז עס אסאך מאל די איינציגסטע וועג אמת'דיג מעורר זיין די ספירות עליונות איז ביים טון און טוען קען זיין אמאל דו זאך קומען ספוס פאר ווי מאסט דו הלכה למעשה טוען אזוי ווי אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד נישט זאלסט פילן רחמנות זאלסט נאר מאכן זיכער אז די מאמע זאל נישט זיין דארט דאס הייסט זיין זיין די פילינג פון רחמנות אויף די וועלט נישט דא זיי נישט דא צו וועגן די פילינג פון רחמנות זיי זענען דא עכט וועגן די פאקט פון רחמנות וועגן דעם אפשר דאס טאקע די פשט על פי פשט פאר דעם איז נישט די דין אז מ'זאל נישט מאכן די אותו ואת בנו נישט שעכטן די זון אין פראנט פון די מאמע ווייל וואס טוט דאס אויף גארנישט טוט אויף אז אז זי זעט נישט זי האט נישט קיין שלעכטע פילינגס פילינגס

דאס איז א גרעסערע רוצח, נאך א גרעסערע רוצח, פארוואס? ער איז נאך א רשע ארור, ער האט נאך געמאכט זיכער, צו מאכן רציחה אן די מאמע זאל פילן שלעכט, דאס איז נישט קיין, דאס איז נישט קיין מצוה, דאס איז נישט קיין זאך. נאר וואס, אויב מ'האט טאקע יעצט, וויפיל יום אחד איז טאקע, אפשר וועט מען איינזען, אבער לפחות איז טאקע איין טאג גע'שחט'ן, ס'האט די זון טאקע געלעבט א טאג לענגער, דו האסט אויפגעטון מער ווי וואלסט אויפגעטון פון לייגן די זון אין א צווייטע צימער די מאמע זאל נישט זען. עגמת נפש, די פילינגס, דאס איז נישט די עיקר, דאס איז. דמיונות דאס איז מענטשליכע פראבלעמען אבער ווילסט מעורר זיין א געטליכע רחמנות דארף עס זיין ביום אחד און יום ווארט איז מרמז אויף ס'ברענגט צו די העכערע מדריגה וואס הייסט יום אבער אונז גייען שוין נישט היינט רעדן וועגן דעם אבער אבער די עיקר אז די די עובדא דאס איז מעורר למעלה נישט די ווייל גאט איז א איז א זאך וואס טוט נישט קיין זאך וואס פילט. ס'איז דא, ס'איז דא א דריטע זאך וואס קומט ארויס פון דעם. דאס וועט זיין די לעצטע זאך וואס מיר וועלן רעדן וועגן היינט. דאס איז אויך א קולא. וואס הייסט דאס איז א קולא? אסאך מאל איז דא מענטשן

וואס קען איך טון? ס'רירט מיך נישט אן. איז יעצט, אויב וואלט געווען די עיקר טאקע די פילינג, וואלט איך געהאט א טענה. אבער די עיקר איז דאך נישט די פילינג, די עיקר איז די טון. און נישט נאר די טון, דארט איז מען זיך מתדבק למעלה, דארט ווערט מען א מרכבה ל, דארט ווערט מען אזוי ווי גאט. ווייל גאט איז אזא סארט זאך וואס פילט נישט, און ס'גייט אים נישט אן וואס ער פילט, כביכול. און דאס איז א טעות כללית אין גאנץ עבודת השם, מ'דארף דאס געדענקען. אונז האבן אזא אימעדזש פון א עובד השם, פון א צדיק, אלס איינער וואס איז א גאנצער טאג מיט זיינע פילינגס, א גאנצער טאג איז ער דבוק אין גאט, און עס טראכט וואס מיינט צו זיין דבוק אין גאט א גאנצער טאג? ער איז נישט מיט מענטשן, ער קאכט זיך יא, ס'איז דא אזעלכע צדיקים וואס נישט מסתמא איז דא וועגן עס צו טון ריכטיג, ער קאכט זיך אין געטליכקייט, ער קאכט זיך אין דאווענען, ער קאכט זיך אין אכילת טשולענט פון שבת, ער איז אלעמאל פארנומען מיט עפעס א עולם רוחני, עפעס א עולם רגשי לפחות, עולם רוחני, עפעס א פנימיות'דיגע עולם, און ער טוט זיך אין דעם און אזוי ווייטער. אין די מציאות פון די עולם, עולם הזה איז נישט געמאכט פאר דאס, פאר די סארט מענטשן, אוודאי איז דא ענין פון התבודדות, אמאל דארף מען טון אזוי ווייטער, אבער למעשה, עס טרעפט זיך א מענטש, אזוי ווי א נארמאלער מענטש, האט א משפחה, האט קינדער, האט ארבעט, ער האט, קען נישט אזוי זיין, טראכט, אה, ווען איך וואלט געווען א צדיק, ווען איך וואלט געקענט זיין א גרויסער רבי, וואס יענער האט געזאגט חסיד בכל מעשיו, אויב די חסידים טון אלעס וואס איך דארף טון, קען איך זיין צדיק השם בכל, קען איך זיין אלעמאל מיט גאט, קען איך זיין השם בכל דרכיו.

ווי ווי איז די דביקות בהשם? און חסידישע ספרים זאגן מ'זאל נישט אויסרעדן פארן דאווענען, ס'איז א חסידישע הנהגה, נישט אויסרעדן פארן דאווענען ווייל ס'איז מבטל די די די דביקות המחשבה וואס מ'דארף האבן, מ'שטייט אויף אינדערפרי געווענליך מיט א געוויסע קלארקייט און אויב מ'נעמט דעם סקוויטען ביזן דאווענען קען מען דאווענען מיט א געוויסע ישוב צלילות הדעת, און מ'זאל נישט רעדן, יא דאס איז דאס איז גערעדט פאר נארמאלע מענטשן די די הנהגה. רבונו של עולם, וואס הייסט די קינדער דארפן גיין האבן פרישטאג די קינדער וואס פאר א מין זאך איז, ס' הייסט וואס זאל זיין איך בין בדיעבד איך בין אזא בדיעבד איד דאס איז אפשר געמאכט פאר בחורים אין ישיבה דעמאלטס איז די לכתחילה'דיגע די אמת'דיגע דביקות יעצט ליידער ליידער רבונו דעלמא כולא וואס מיינט והלכת בדרכיו וואס מיינט צו זיין געטליך? וואס מיינט זיך לידבק במידות? זאגט די גמרא, וואלסטו געמיינט לידבק בדרכיו מיינט אויפשטיין און זאגן מודה אני מיט גרויס דביקות, קמשמע לן אז לידבק בדרכיו מיינט צו טוישן די פעמפער אויף די בעיבי, אזוי שטייט דאך אין די גמרא, און דאס איז אמת לאמיתו, דאס הייסט, די גמרא מיינט נישט צו זאגן ווער א ליטוואק און גייט דיך נישט אן פון גאט, די גמרא זאגט דיך זיי געטליך מיט טוישן פעמפער, וואס טוט גאט? ער טוישט פעמפערס.

א מענטש האט אויך נישט קיין ספיקות, א געטליכע מענטש האט נישט די ספיקות. דאס הייסט, ער טוט זיך נישט מיט דעם, עה, ווען איך, געדענק איך גאט, געדענק איך נישט גאט, בין איך דבוק אין גאט, די, דאס איז נישט די שאלה, די שאלה איז צו די פירסט דיך געטליך, די שאלה איז צו די ביסט, און דאס איז אמת'דיג געטליך, איך מיין נישט צו זאגן אז דאס גייט נישט אפברענגען די מענטש'ס מחשבה אז מען זאל זיין א ליטוואק און נישט גורס זיין די פנימיות הלב, די פנימיות הדעת, דאס דא איז די פנימיות הדעת. די אמת'דיגע אמת'דיגע פנימיות רירט זיך דאך נישט אן בכלל פון וואס דו פילסט, פנימיות האמיתי, די עצמות אלהות, אזוי ווי ס'דא עצמות הנשמה אזוי ווי במקביל צו עצמות אלהות, די חלק הכי מופשט, ער טוישט זיך נישט, אזוי ווי ס'שטייט אז ס'דא א נקודת פינטעלע איד אפילו מען טוט די גרעסטע עבירה רירט ער זיך נישט, ס'טוישט זיך בכלל נישט, מען קען עס אויפהיישן מען קען עס פילן אבער ס'רירט זיך נישט, דאס דארפסטו דיך נישט זארגן וועגן. וואס דארף מען זיך יא זארגן וועגן וואס טוט טוט וועגן וואס די נקודת עצמות הנפש טוט טוען דארף עס טוישן פעמפערס דאס איז די עיקר עבודה פון א איד ווען ער איז אין די גיל דארף ער טוישן נעמען קעיר פון די קינדער נעמען קעיר פון און אזוי ווייטער זאגן גוט מארגן פאר די פאר די באס דאס איז דאס איז ער טוט איינער זאגט איך וויל נישט זאגן גוט מארגן פאר די פאר די סקול באס ווייל ווייל ווייל ס'שטייט אין חסידישע ספרים אז מ'זאל מ'זאל נישט אויסרעדן פארן דאווענען, איז דאך טוט ער דאך הפך פון וואס דאס מיינט, דאס איז די דאווענען, וואס מיינט דאווענען, זאלסט דבוק במידותיו, אזוי ווי משה רבנו האט געזאגט, הודיעני נא את דרכך ואדעך, למען אמצא חן בעיניך, וואס מיינט אמצא חן בעיניך, דאס מיינט זיין נאנט מיט גאט, זיך האבן חן ביי גאט, האבן אינטימעסי מיט גאט. מיינט זיך פירן געטליך, עס מיינט דעמאלס ביסטו געטליך, דעמאלס ביסטו לעבסטו אין גאט'ס מידות, לעבסטו אין ספירת הכתר, ספירת הכתר איז די ספירה וואס שטייט דא פון די פרין, ער זעט א איד וואס דארף עפעס, א בעיבי דארף עפעס, איינער וואס א טאטע מיט קינדער דארף קיינמאל נישט זוכן קיין אפארטוניטיס צו טון חסד, יא עס איז דאך דא, עס איז געקומען צו אים, דאס דאס איז דאס איז געטליך, און א גאט מיינט אזא סארט מענטשן, א טאטע איז א אמאל א בחינת גאט, יא וויפיל די קינד וועט זיין א צוברעכן און מאכן וועט ער נאכאלץ ליב האבן, וויפיל די קינד וועט אים נאכאלץ נעמען קעיר, עס וועט נישט טוישן קיין איין מינוט בתוך כדי וואס די קינד ער זאגט אים, איך האב דיך פיינט טאטי, ביסט אלעמאל געווען דער שלעכטסטער טאטע, ער געבט אים צו עסן, צאלט ער אים פאר זיינע בילס, דאס איז א טאטע, יא? און זיי טוהן דאס, זיי טוהן דאס בשמחה, טוהן דאס בהסכמה, מסכים זיין, נישט זיין ברוגז, דאס איז די צוזאצ'ע, זיין געטליך, דאס איז די טייטש, צו מקיים זיין י"ג מידות של רחמים, מיט דעם, דאס איז אזוי, מיט דעם איז מעורר גאט'ס מידות, דאס דאס איז דעמאלטס ממידות של ועל דא זכאה מאן דאחזי, אין פיר הלכות איז אזוי, זכאה מאן דאחזי עובדא דכשרא לתתא, דהא בעובדא תליא מילתא בכולא לאתערא מילתא אחרא, וואויל איז דער וואס ער ווייזט גוטע מעשים, שיינע פעמפערס קלינינג מיט א שמייכל, אונטן וואס זענען די מעשים תלוי אלעס, אלע עולמות, אלע התעוררות פון די מדות עליונות פון די תיקוני אריך זענען תלוי אין דעם.